בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף ל"ז, מיר הייבן אן דף ל"ז, עמוד א', אינמיטן די עמוד ביי די צוויי פינטלעך, רבי מאיר אומר, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די משנה, אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי רבי יהודה, אז רבי יהודה האט געזאגט מען דארף צובינדן די ד' מינים דווקא במינו, אדער מיט א שטיקל לולב, מיט א בלעטל פון די לולב, הדסים ערבות, האמיר געזען רבי מאיר קריגט זיך רבי מאיר אומר, אפילו בחוט במשיחה, אפילו א פאדעם פון פשתן, אמר ר' מאיר, ר' מאיר האט נאך געברענגט א ראיה, אז מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב, אז מענטשן אין ירושלים האבן צוגעבינדן זייער ד' מינים מיט אזעלכע גאלדענע שטריק, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט ניין ס'איז נישט קיין ראיה, במינו היו אוגדין אותו מלמטה, ס'טייטש אז אונטער די גאלד האבן זיי אוודאי גענוצט עפעס א שטיקל במינו, ס'טייטש א בלעטל פון די לולב, און ממילא היות וואס די עיקר איגוד איז געווען במינו, מעג מען עס דעקן איבער דעם מיט א שטיקל גאלד. זאגט אונז די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא וואס שטייט בעצם כמעט די זעלבע זאך, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר ר' מאיר, מעשה ביקירי ירושלים, די עשירים פון ירושלים, שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט משם ראיה, במינו היו אוגדין אותו מלמטה, אזוי ווי מען האט געזען די משנה. זאגט יעצט די גמרא, אמר להו רבה להנהו מגדלי הושענא דבי ריש גלותא, רבה האט געזאגט פאר די ממונים וואס זענען געווען ממונה אין שטוב פון ריש גלותא צאם צו בינדן די ד' מינים, ס'טייטש ס'איז געווען ממונים, הושענא מיינט דא די פעקל, די הדסים מיט די ערבות צוזאמען מיט די לולב וואס מען האט געדארפט צאמבינדן, איז די פעקל הייסט א הושענא, ממילא געווען ממונים וואס האבן דאס צאמגעבינדן, האט זיי רבה געזאגט, כי גדליתו הושענא דבי ריש גלותא, אז ווען עטס בינדטס צאם דארט די ד' מינים, שיירו ביה בית יד, לאטס איבער אונטן גענוג פלאץ מ'זאל אנכאפן די לולב, ס'טייטש מ'גייט דאך לייגן אזא קוישיקל אויף די לולב, איז לאטס אונטן די לולב זאל זיך ארויסשטעקן, פארוואס מ'זאל קענען אנכאפן די לולב אליין, כי היכי דלא תיהוי חציצה, כדי אז די קוישיקל וואס מ'מאכט דא ארום און ארום, זאל נישט זיין א חציצה צווישן די האנט מיט די לולב, רבא אמר, רבא האט זיך געקריגט אויף דעם, און רבא זאגט כל לנאותו אינו חוצץ, אז א זאך וואס איז געמאכט צו באשיינען די לולב איז נישט חוצץ, וממילא דער קוישיקל וואס מען האט געמאכט דא ארום די לולב עט נישט חוצץ זיין, מען קען אנכאפן די קוישיקל אויך דאס הייסט נישט קיין חציצה, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבה, נאך האט רבה געזאגט. לא לינקיט איניש הושענא בסודרא, א מענטש זאל נישט אנכאפן די לולב די ד' מינים מיט א סודר, דאס טייטש ער זאל נישט נעמען א שאל און עס לייגן אויף די האנט און אזוי אנכאפן די ד' מינים, פארוואס? ווייל דבעינא לקיחה תמה וליכא, מען דארף האבן א לקיחה תמה, וואס מען האט שוין געזען לקיחה תמה איז טייטש מען דארף אלע ד' מינים, די ד' מינים דארפן זיין גאנץ, און נאך לערנט מען ארויס אין לקיחה תמה אז מען דארף עס ממש אנכאפן, און ממילא זאגט רבה, טאמער מען האט א שמאטע צו א שאל אויפן האנט, און אזוי כאפט מען אן די ד' מינים, פעלט אין די לקיחה תמה, וואס איז אויך די זעלבע ענין פון חציצה, ס'איז אלעס איין ענין, אלעס איז די פראבלעם פון לקיחה תמה. ורבא אמר, און רבא זאגט, לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה, רבא קריגט זיך דא אויך, און ער זאגט אז מ'כאפט אן עפעס מיט א צווייטע זאך, למשל דא מ'כאפט עס אן מיט א שאל, הייסט עס נאכאלץ א לקיחה, ממילא קען מען אויך אזוי יוצא זיין די מצוה פון נטילת לולב, אמר רבא, זאגט רבא מנא אמינא לה, ווי האב איך דיר א ראיה ברענגען דלקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה? דתנן, ער ברענגט א ראיה פון א משנה, די משנה זאגט אין פרה, די משנה דא דן אויף די מי חטאת, אמאליגע צייטן א מענטש איז טמא געווארן, א טומאת מת, האט ער זיך געדארפט מטהר זיין מיט די מי חטאת מיט אפר פרה אדומה, איז די אפר פרה אדומה האט מען דאך געמאכט אין ארץ ישראל אין ירושלים, און מען האט ארויסגעשיקט די אפר פרה אדומה צו אלע אנדערע שטעט מיט אזעלכע קליינע שפופרת'ן מיט אזעלכע קליינע טובס וואס מען האט אריינגעלייגט אביסל פון די מי חטאת, אזוי האט מען עס ארויסגעשיקט. און שפעטער אז מען האט געדארפט האבן פון די מי חטאת אין א שטאט האט מען געעפנט און מען האט אזוי געשפריצט, יעצט אזוי האט מען געשפריצט פון די מי חטאת, מען האט געדארפט נעמען א אזוב, א שפעציעלע גראז, עס אריין שטופן אין די מי חטאת און אזוי שפריצן, זאגט דארט די משנה אין פרה, אזוב קצר, א קליינטשיגע אזוב וואס ס'קומט נישט אן ביז אונטן דארט אינעם שפופרת, מען קען עס נישט אריין טונקען ביז צום סוף, און ס'ווערט נישט נאס, ס'רירט נישט צו די מי חטאת, וואס קען מען טון, וואס איז א עצה דערצו, מספקו בחוט ובכוש, קען מען נעמען עפעס אזא פאדעם, מען בינדט עס צו צו די אזוב, און אזוי לייגט מען עס אריין אינעם שפופרת, און נאכדעם שלעפט מען עס ארויס, וטובל, ומעלה, ואוחז באזוב, נאכדעם כאפט מען אן די אזוב נאכדעם מען שלעפט עס ארויס, ומזה, און אזוי שפריצט מען אן, און אויף דעם איז שווער אמאי, פארוואס מעג מען אזוי טון, ולקח וטבל אמר רחמנא, שטייט אין תורה מען דארף עס טון מיט די הענט, ווי אזוי קען מען עס טון מיט א שטריק מיט א פאדעם, אלא שמע מינה, נאר אוודאי זאגט רבא איז א ראיה, אז לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה אז מען קען ניצן א צווייט זאך אויך טאמער מען קען עס נישט אנכאפן מיט די הענט קען מען צובינדן א שטריק צו דעם און מען כאפט אן די שטריק אפילו מען כאפט עס אן דורך א שטריק הייסט עס אויך א לקיחה רש"י צייכנט צו פארוואס שטייט אין די משנה דארט ואוחז באזוב ומזה טאמער מען קען אויך אנכאפן דעם חוט דער כוש דער פאדעם וואס איז צוגעבינדן דערצו און פארוואס דארף מען אנכאפן די אזוב אליין זאגט רש"י אוודאי קען מען אויך שפריצן ווען מען כאפט אן דער פאדעם נאר עס איז אסאך שווערער צו שפריצן אזוי ס'איז אסאך גרינגער אז מען שפריצט ווען מען כאפט אן די אזוב, און דערפאר זאגט די משנה א פאטענט טעכניש, לייג עס אריין אינעם שפופרת מיט א פאדעם, און ווען דו שלעפסט עס ארויס וואס גוט שפריצן, דעמאלטס וועסטו אנכאפן די אזוב, על כל פנים האט רבא א ראיה געברענגט, פרעגט אבער די גמרא ממאי, וואס איז די ראיה, דילמא שאני התם, כיוון דחבריה, כגופיה דמי, היות מען האט עס צוגעבינדן, מען האט צוגעבינדן דער שטריק דער פאדעם צו די אזוב, דערפאר הייסט עס כאילו ס'איז א חלק פונעם אזוב, מה שאין כן דא, אז מען נעמט א שמאטע און מען לייגט עס ארום די האנט וואס איז נישט צוגעבינדן ס'איז נישט מחובר צו גארנישט קען זיין אז ס'פעלט אין די לקיחה ס'איז נישט קיין לקיחה תמה אלא נאר ממילא ברענגט רבא א צווייטע ראיה מהכא שטייט דארט אין די משנה אויך אין פרה אז וויאזוי האט מען צוגעגרייט די מי חטאת מען האט גענומען די וואסער די וואסער וואס איז געקומען פון א מעיין פון א קוואל איז די וואסער איז אריין געגאנגען אין א שוקת אין אזא שטיינערנע פלאץ וואס דארט איז געווען וואסער וואס בהמות פלעגן טרינקען פון דעם די וואסער איז אריין פונעם קוואל אריין אינעם שוקת מען האט אריין געגאסן אינעם שוקת פון די אפר פרה אדומה מען האט עס אויסגעמישט און אזוי איז געווארן מי חטאת, זאגט דארט די משנה, נפל משפופרת לשוקת, וואס איז טאמער ס'האט זיך בטעות אויסגעגאסן די אש די אפר פרה אדומה אריין אינעם שוקת, מ'האט נישט בדווקא אריין געלייגט נאר ס'האט זיך אויסגעגאסן, איז פסול, זאגט די משנה אז ס'איז פסול פארוואס? ווייל ס'דארף זיין ונתן, מ'דארף עס אריין לייגן בפועל, און ס'איז נישט גוט אז ס'פאלט אליין אריין, איז לכאורה קען מען מדייק זיין, הא הפילו הוא, וואס איז טאמער מ'גיסט עס בדווקא אריין, דעמאלטס איז כשר, דעמאלטס איז עס יא א גוטע מי חטאת, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא, אמאי, ולקחו, ונתן אמר רחמנא, מען דארף עס טון מיט די הענט, ווי אזוי קען מען נוצן א כלי אריינצוגיסן דעם אש דארטן אינעם וואסער, מען דארף לכאורה אריינלייגן די אש אין די הענט, און אזוי אריינלייגן די וואסער, נאר וואס דען זאגט רבא טאקע א ראיה, אלא לאו שמע מינה, לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה, און ממילא טאקע דא אויך, אז מען לייגט א סודר אויף די הענט און אזוי כאפט מען אן די ד' מינים איז כשר. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבה, נאך האט רבה געזאגט, לא לידוץ איניש לולבא בהושענא, א מענטש זאל נישט אריינשטופן די לולב צווישן די הדסים און די ערבות, טייטש אונז אויך, ווי אזוי בינדט מען צו, מען נעמט די קוישעקל מען לייגט אריין הדסים און ערבות און נאכדעם די לולב איז אינדערמיט, איז זאגט דא רבה, וואס איז טאמער איינער האט ארום געבינדן די הדסים און ערבות, יעצט נאך ס'איז געבינדן העט ער אריינשטופן די לולב, דאס זאל מען נישט טון פארוואס? ווייל דדילמא נתרי טרפי, והוי חציצה, ווייל קען זיין בשעת מ'וועט אריינשטופן די לולב איז בלעטלעך פון די הדסים און ערבות העלן זיך אפפליקן און דאס וועט מפסיק זיין די אפגעפליקטע בלעטלעך העלן חוצץ זיין און מפסיק זיין צווישן די לולב און די הדסים און ערבות און ממילא איז דא א חציצה איז עס א פראבלעם פארדעם טאר מען אזוי נישט טון ורבא אמר רבא קריגט זיך און ער זאגט מין במינו אינו חוצץ דאס הייסט נישט קיין חציצה, וואס איז א חציצה? די בלעטלעך פון די הדסים, די בלעטלעך פון די ערבות, דאס הייסט נישט קיין חציצה. ואמר רבה, נאך א הוראה פון רבה, לא ליגוז איניש לולבא בהושענא, ס'טייטש א מענטש זאל נישט אפשניידן זיין לולב נאכדעם וואס ס'איז ארומגעבינדן מיט די הדסים און ערבות, פארוואס? דמשתיירי הוצא והוי חציצה, ווייל אז מען שניידט די לולב פון אונטן, איז פשט אז די אונטערשטע חלק איז אפגעשניטן, יעצט איז דא אזעלכע בלעטלעך וואס זענען מער נישט מחובר צו די לולב, ווייל מען האט דאך אפגעשניטן די שורש פון אונטן, יעצט די אלע הענגעדיגע בלעטלעך פון די לולב איז סתם בלעטלעך וואס ליגן דא, איז דאס א חציצה צווישן די לולב און הדסים און ערבות, און דערפאר זאגט רבה מען טאר נישט שניידן, ורבא אמר, רבא קריגט זיך, און ער זאגט ווייטער מין במינו אינו חוצץ, ואמר רבה, נאך א הוראה פון רבה, הדס של מצוה אסור להריח בו, א הדסים וואס מען נוצט ביי די ד' מינים, טאר מען דאס נישט שמעקן סוכות, און ווי רש"י צייכנט צו, ווייל מען לערנט עס ארויס אין די סוכה אליין, וואס די סוכה אליין האט מען געזען אין דף ט, אז גאנץ יום טוב איז עס הוקצה למצוותו, מען טאר זיך נישט באנוצן נעמען אויף אנדערע זאכן, איז דא אויך, די הדסים זענען הוקצה למצוותן און מען טאר זיך נישט באנוצן נעמען אויף עפעס אנדערש מען טאר עס נישט שמעקן אתרוג של מצוה אבער א אתרוג מותר להריח בו דאס מעג מען יא שמעקן סוכות מאי טעמא וואס איז די חילוק צווישן הדסים און א אתרוג איז רבה מסביר הדס דלריחא קאי כי אקצייה מריחא אקצייה די גאנצע הדס איז דאך געמאכט אויף צו שמעקן און ממילא מען איז עס מקצה למצוותו איז פשט מען איז עס מקצה אז מען גייט עס נישט שמעקן פארדעם טאקע טאר מען עס נישט שמעקן גאנץ יום טוב, אבער אתרוג דלאכילה קאי כי אקצייה מאכילה אקצייה, די גאנצע תפקיד פונעם אתרוג, וואס טייטש די עיקר שימוש פונעם אתרוג איז דאס צו עסן, נישט צו שמעקן, און ממילא ווען מען איז עס מקצה למצוותו איז מען עס מקצה אויף צו עסן, ס'טייטש אז מען גייט עס נישט עסן נאר מען גייט עס שאקלען, אבער מען טראכט אינגאנצן נישט פונעם שמעקן, און ממילא מעג מען דאס שמעקן, ווייל נישט דאס איז די עיקר שימוש פונעם אתרוג. ואמר רבה, נאך א הוראה פון רבה, דאס האט נישט קיין שייכות צו סוכות, דאס איז א דין אויף שבת, הדס במחובר מותר לריח בו, א הדס וואס איז מחובר לקרקע מעג מען שמעקן שבת, אתרוג במחובר, א אתרוג וואס איז מחובר, אסור לריח בו, טאר מען נישט שמעקן שבת, מאי טעמא? וואס איז די חילוק צווישן הדס און א אתרוג? איז ער מסביר, הדס דלהריח קאי, די הדס איז דאך געמאכט אויף צו שמעקן, און ממילא אי שרית ליה לא אתי למגזייה, טאמער דו לאזט א מענטש שמעקן הדסים וואס איז מחובר שבת, וועט ער נישט גיין אפשניידן הדסים, פארוואס? ווייל ער קען דאך שמעקן ווען ס'איז מחובר אויכעט, און פארוואס זאל ער עס שניידן? אבער אתרוג, דלאכילה קאי, אי שרית ליה אתי למגזייה, די אתרוג איז דאך געמאכט אויף צו עסן, ממילא אז כ'וועל לאזן א מענטש שמעקן, איז באלד וועט ער עס אראפפליקן, ער וועט אנהייבן עסן, אפילו נישט אראפפליקן, אפילו ער וועט אריינבייסן אין דעם, זאגט רש"י, איז נישטא א גרעסערע תולש פון דעם, אז מען בייסט אראפ א שטיקל פון א אתרוג וואס איז מחובר, און דערפאר טאר מען נישט שמעקן א אתרוג וואס איז מחובר. ואמר רבה, נאך א הוראה פון רבה, לולב בימין ואתרוג בשמאל, מען דארף האלטן די לולב מיט די הדסים און ערבות אין די רעכטע האנט, און די אתרוג אין די לינקע, מאי טעמא פארוואס? ווייל הני תלתא מצוות, והאי חדא מצוה, די לולב, די הדסים און ערבות איז דריי, די אתרוג איז נאר איינס, דערפאר די חשוב'ערע גייט אין די רעכטע האנט, אמר ליה רבי ירמי' לרבי זריקא, האט רבי ירמי' געזאגט צו רבי זריקא מאי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב, פארוואס מאכט מען די ברכה על נטילת לולב און מען זאגט נישט די אנדערע מינים, ענטפערט רבי זריקא, הואיל וגבוה מכולן, היות וואס דאס איז די העכסטע, איי פרעגט רבי ירמי', ולגבהיה לאתרוג ולברך, הייב אויף די אתרוג העכער פון די לולב די הדסים און ערבות, האלט עס הויעך, און מאך א ברכה, און זאג על נטילת אתרוג, אמר ליה, ענטפערט רבי זריקא האסט נישט פארשטאנען, נישט פשט ווייל די לולב איז העכער ווייל שטעקט זיך ארויס, אזוי ווי מ'האט געזען אין די פריערדיגע משניות אז דארף זיך ארויסשטעקן א טפח, כ'רעד נישט פון דעם, נאר וואס דען? הואיל ובמינו גבוה מכולן און ווי די מפרשים זענען מסביר אז די דעקל בוים איז די העכסטע בוים פון די אלע מינים, ס'טייטש סיי די אתרוג בוים, די הדסים, די ערבות, קיינער קומט נישט צו צו די הייעך פונעם דעקל בוים, דערפאר איז דאס די חשוב'סטע און דערפאר מאכט מען די ברכה דערמאנט מען נאר דאס. זאגט די משנה ווייטער, והיכן היו מנענעין? ס'טייטש אזוי, בעצם מן התורה, וויאזוי איז מען מקיים די מצוה פון נטילת לולב? מען מאכט נטילת לולב ס'טייטש מען לייגט די לולב און די אתרוג אין האנט אריין און פארטיג, מ'האט יוצא געווען די מצוה. נאר וואס דען? עמער זען די גמרא, חזל האבן מתקן געווען אז מען זאל אויך דארפן שאקלען די אתרוג לולב, מען שאקלט די אתרוג לולב בשעת וואס מען כאפט עס אן, כדי צו מבטל זיין רוחות רעים און טללים רעים, מ'וועט זען די גמרא, על כל פנים דאס איז ווען מען מאכט די ברכה. חוץ פון דעם, האבן חזל אויך מתקן געווען, מען זאל שאקלען אתרוג לולב בשעת וואס מען זאגט הלל, וואס תוס' ברענגט דא די לימוד פון ווי מען האט עס ארויסגעלערנט שטייט אין פסוק אין דברי הימים אז ירננו עצי היער מלפני השם כי בא לשפוט את הארץ אז דאס גייט ארויף אויף כלל ישראל וואס דאס עצי היער א מענטש איז דומה צו א עץ היער מלפני השם כי בא לשפוט את הארץ טייטש נאך ראש השנה יום טוב סוכות לויבט מען די באשעפער בשמחה וויאזוי? מיט דעם וואס מען שאקלט די אתרוג לולב, און ווען טוט מען דאס? הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, אזוי זאגט דארט די פסוק ווייטער, וואס טייטש בשעת וואס מען זאגט הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ביי הלל, דעמאלטס שאקלט מען אתרוג לולב, און אויך די פסוק זאגט דארט ווייטער, ואמרו הושיענו אלקי ישענו, באנא ה' הושיעה נא, מילא דאס איז די מקור אז מען שאקלט אתרוג לולב אויך ביי הלל, ס'איז נישט קיין דאורייתא, ס'איז א דרבנן, אבער חז"ל האבן עס ארויסגעלערנט פון די פסוק, על כל פנים, זאגט די משנה, והיכן היו מנענעין, ווי שאקלט מען אתרוג לולב בהלל, וואס בעצם די גמרא עט זיך שוין שטעלן, אז אזא סארט קשיא והיכן היו מנענעין, פרעגט מען נאכדעם וואס די משנה איז אונז מודיע מען דארף שאקלען, נאכדעם פרעגט והיכן היו מנענעין, אבער סתם והיכן היו מנענעין ווער האט גערעדט בכלל פון שאקלען, עט די גמרא שוין ענטפערן, על כל פנים זאגט די משנה ווי שאקלט מען, בהודו לה', תחילה וסוף, וואס טייטש אנפאנג פרק, מען זאגט הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, אינמיטן הלל, אויך סוף הלל, דאס איז סוף פון דעם פרק, למעשה ביי אונז אין תהלים איז עס אפאר פרקים, אבער כנראה אמאל איז געווען איין פרק, ביי ביידע מאל ווען מ'זאגט הודו לה' שאקלט מען אתרוג לולב, און אזוי אויך ובאנא ה' הושיעה נא, ביי אנא ה' הושיעה נא שאקלט מען אויך דברי בית הלל, אזוי זאגן די בית הלל, איז למעשה, אונז האבן געזען תוס' וואס איז טאקע די מקור אז פונקט ביי די צוויי פסוקים שאקלט מען, און בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, אף באנא ה' הצליחה נא, אז באנא ה' הצליחה נא שאקלט מען אויך, אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט, צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע שכל העם היו מנענעין את לולביהם, אז רבן גמליאל רבי יהושע זענען געווען בית מדרש, און די גאנצע פאלק יעדער איינער האט געשאקעלט אתרוג לולב אויך באנא ה' הצליחה נא, אזוי ווי די בית שמאי, והם, אבער זיי, לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא, זיי האבן זיך געפירט ווי די בית הלל, און זיי האבן נאר געשאקעלט באנא ה' הושיעה נא. זאגט די הייליגע גמרא, נענוע מאן דכר שמיה, ווער האט בכלל דערמאנט אז מען דארף שאקעלן אתרוג לולב, אז די משנה הייבט אן מיט אזא פשטות, היכן היו מנענעין? ווער רעדט פון דעם? ענטפערט די גמרא, התם קאי, אין די משנה אין דף כ"ט, שטייט דארט אין די משנה, כל לולב שיש בו שלשה טפחים, כדי לנענע בו כשר, און מילא זעהן מיר אז מען דארף בעצם שאקלען אתרוג לולב, יעצט פאר דעם זאגט ביי אונז די משנה, וקאמר היכן מנענעין, ווי טאקע שאקלט מען? זאגט די גמרא, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מנחות, שתי הלחם און שני כבשי עצרת וואס ביידע ברענגט מען שבועות כיצד היה עושה וויאזוי האט מען זיך געפירט מיט דעם מען האט געדארפט מאכן א תנופה סיי די שתי הלחם און סיי די כבשי עצרת און וויאזוי האט מען דאס געמאכט מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשים מען האט געלייגט די שתי הלחם אויף די צוויי כבשים רש"י ברענגט די מקור פון די פסוקים און מניח ידיו תחתיהן און מניף און מען הייבט זיי ביידע אויף צוזאמען וויאזוי מאכט מען די תנופה מוליך און מביא מען גייט אהין און צוריק אויף אלע פיר זייטן מעלה מוריד און ארויף און אראפ, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק, אשר הונף ואשר הורם, וואס דאס שטייט נישט בעצם ביי די שתי הלחם ביי די כבשי עצרת, אבער פון דארט לערנט מען ארויס אלע תנופות, אז הונף איז טייטש ארום אויף אלע פיר זייטן, און הורם מיינט ארויף, ארויף מיינט ארויף און אראפ, על כל פנים, זעהן מיר אז די שתי הלחם די שני כבשי עצרת האט מען געדארפט מאכן מוליך און מביא מעלה און מוריד, אמר ר' יוחנן, איז ר' יוחנן מסביר די טעם, זאגט ער מוליך און מביא, למי שהארבע רוחות שלו, ס'טייטשט מען אהין און צוריק אלע פיר זייטן, איז פאר די אייבערשטער, מען ווייזט מיט דעם אז די אייבערשטער איז שולט אויף אלע פיר זייטן, מעלה ומוריד, למי שהשמים והארץ שלו, צו ווייזן אז די אייבערשטער איז אויך שולט אויפן הימל און אויף די ערד, במערבא מתנו הכי, אבער אין ארץ ישראל האט מען אנדערש געזאגט, אמר ר' חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, כדי אפצושטעלן שלעכטע ווינטן וואס קומען פון די זייטן, מעלה ומוריד, כדי לעצור טללים רעים, שלעכטע טל, און ממילא דאס איז די סיבה וואס מען שאקלט די שתי הלחם און די כבשי עצרת די אלע זייטן מוליך ומביא מעלה ומוריד, אמר רבי יוסי בר אבין, ואיתימא רבי יוסי בר זבילא, זאת אומרת, שירי מצוה מעכבין את הפורענות, זעהן מיר פון דא אז אפילו שירי מצוה, זאכן וואס זענען בעצם נישט מעכב די מצוה, אבער זענען מעכב פורענות, וואס טייטש די שתי הלחם און די כבשי עצרת די גאנצע תנופה וואס מען מאכט מיט זיי איז נישט מעכב די מצוה, טאמער מ'האט נישט געמאכט קיין תנופה איז די קרבן נאך אלץ א גוטע קרבן, פון דעסט וועגן אז מ'מאכט עס יא, מ'מאכט די תנופה, איז שטעלט עס אפ די שלעכטע ווינטן מיט די טללים רעים, זעה מיר, שהרי תנופה שירי מצוה היא, ועוצרת רוחות וטללים רעים, זעה מיר די גרויסקייט און די חשיבות אפילו פון אזא סארט זאך וואס הייסט שירי מצוה, א זאך וואס איז נישט מעכב אין די מצוה, האט נאך אלץ א גרויסע חשיבות, ואמר רבא,

ס'האט זיך גערייצט מיטן שטן, די שטן קען אים נישט אפשטעלן פון צו מאכן מצוות, זאגט די גמרא ולאו מילתא היא, ס'איז נישט ריכטיג אזוי זיך צו פירן, פארוואס? משום דאתי לאיגרויי ביה, אז מ'רייצט זיך מיט די שטן, קען די שטן זיך פארלייגן, און גורם זיין די מענטש זאל טאקע זינדיגן, און ממילא איז נישט כדאי צו רעדן אזעלכע סארט ווערטער.